ברוך השם, מסכת חגיגה, דף י"ט, עמוד ב', די דריטע שורה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, הטובל לחולין והוחזק לחולין, איינער האט זיך גע'טובל'ט אז ער זאל זיין ריין צו חולין, והוחזק לחולין, און די כוונה האט ער געהאט אויף חולין. זאגן מיר לא הוחזק למעשר, מעשר טאר ער נישט עסן מיט דער טבילה, ווערט דא דערמאנט אין דער משנה פינף דיפערענט זאכן וואס מען דארף זיך צו זיי ריין מאכן, חולין, מעשר, תרומה, קודש, חטאת. מני מתניתין, ווער איז אונזער משנה, וואס איך טוה רעכענען באזונדער חולין און באזונדער מעשר רבנן היא, דאס גייט ווי די רבנן דשני להו וואס זיי איז א חילוק בין חולין למעשר, און אזוי שטייט דאך אין די משנה הטובל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר וואס איז צוויי באזונדערע זאכן. אימא סיפא, זאג אונז די סיפא. אין די סיפא שטייט בגדי עם הארץ, מדרס לפרושים. די בגדים פון עם הארץ האבן דעם דין פון מדרס צו פרושים. בגדי פרושים, מדרס לאוכלי תרומה. און איך טוה דא נישט גיין פונאנדערטיילן קיין צוויי באזונדערע מדריגות, באזונדער חולין און באזונדער מעשר שני, נאר ביידע זענען אין איין בחינה, פרושים ליגט שוין אין דעם סיי מעשר שני און סיי חולין, אתאן לרב מאיר, וועט דאך אויסקומען ווי רב מאיר, דאמר וואס רב מאיר לערנט, חולין און מעשר כהדדי נינהו, אז חולין און מעשר איז די זעלבע טהרה. רישא רבנן וסיפא רב מאיר, די רישא גייט ווי די רבנן, וואס די רבנן זאגן ס'איז א חילוק פון חולין ביז מעשר, וסיפא רב מאיר וואס ס'איז איין זאך, זאגט די גמרא אין יא, רישא רבנן וסיפא רב מאיר, כ'מוז אזוי זאגן, אין די רישא וואס ס'שטייט. פינף פארשידענע זאכן שטייט באזונדער מעשר באזונדער חולין איז עס ווי די רבנן און די סיפא וואס ער זאגט נאר סתם פרושים און וואס אין דעם ליגט סיי חולין בטהרה סיי מעשר שני גייט ווי רב מאיר רב אחא בר אדא מתני לה בסיפא חמש מעלות רב אחא האט געלערנט

און ער האט איינגעלערנט אז די גאנצע משנה גייט ווי די רבנן. אמר רב מרי, האט רב מרי געזאגט, שמע מינה, פון אונזער משנה איז א ראיה, חולין שנעשו על טהרת הקודש, חולין וואס מען היט זיך זיי פון א טמא'דיגע זאך, מען פירט זיך מיט זיי ווי טהרת הקודש, א מענטש וואס איז געוואוינט צו עסן קדשים, נעמט אויף זיך אז ער זאל עסן חולין בטהרת הקודש, כדי די בני בית זאלן זיין געווארנט און בקי בטהרת הקודש, איז א ראיה כקודש דמו אז דאס האט דעם זעלבן דין ווי קודש אליין. ממאי ווי זע איך עס אין די משנה? מדלא קתני בהו מעלה, ווען איך זע עס שטייט נישט נאך א מעלה צו זאגן אז בגדי פרושים וואס עסן חולין בטהרת חולין איז מדרס לאוכלי חולין בטהרת הקודש איז פון דעם א ראיה אז די וועלכע עסן חולין על טהרת הקודש האט דעם זעלבן דין ווי קודש און אויב ס'האט דעם זעלבן דין ווי קודש לערנט מען דאך שוין קודש דארף מען דאס נישט לערנען זאגט די גמרא פון דעם איז גארנישט ניט קיין ראיה.

שטייט דאך שוין תרומה, ואי דמו לחולין, הא תני חולין, און אויב ווידער ס'איז גלייך ווי חולין האט עס דעם זעלבן דין ווי חולין, ס'איז דא אנדערע לערנען אז בטלה דעתו, גיין עסן חולין על טהרת הקודש רעכן איך זיך נישט מיט דעם מענטש, ממילא בלייבט עס דעם זעלבן דין ווי מען עסט חולין בטהרה. דתניא, מיר האבן געלערנט אין די זאך איז א מחלוקת, חולין שנעשו על טהרת הקודש, איינער זאגט הרי הן כחולין, ס'האט דעם זעלבן דין ווי חולין בטהרה. רב לאזר ברב צדוק אומר, רב לאזר ברב צדוק זאגט, הרי הן כתרומה, ס'האט דעם דין ווי תרומה, ממילא איז פון די משנה נישט קיין ראיה. אלא זאגט די גמרא מסיפא, פון די סיפא קען מען ברענגען א ראיה

אט דער תנא פון דער משנה לערנט, חולין שנעשו על טהרת הקודש, כקודש דמו, אז חולין וואס זענען געווארן געמאכט על טהרת הקודש, האבן דעם זעלבן דין ווי קודש, און בגדי אוכלי חולין על טהרת הקודש, איז זייערע בגדים ניט קיין מדרס לקודש. רש"י. אמר רבי יונתן בן אלעזר. האט רבי יונתן בן אלעזר געזאגט, נפל מעפרתו הימנו, ס'איז פון אים אראפגעפאלן זיין סודר, זיין פאטשיילע. אמר לחברו תנה לי, האט ער געזאגט צום חבר הייב אויף און גיב עס מיר. און דער חבר איז געווען א טהור'דיגער. ונתנה לו, דער חבר האט עס אים געגעבן, טמאה, איז עס טמא. פארוואס איז עס טמא? דער חבר איז דאך אויך א טהור, און ער האט דאך געזען אז קיין טמא האט נישט אנגערירט אין דער זאך, און די גמרא זאגט ווייטער דעם טעם, חזקה אין אדם משמר במה שביד חברו, א מענטש היט נישט דאס וואס איז אין די האנט פון זיין חבר, האט ער עס נישט געהיטן ווען עס איז געווען אין די האנט פון זיין חבר, און דער חבר וואס האט עס אים צוגעגעבן, האט עס אויך נישט געהיטן, ווייל ער טראכט זיך אז ער זאגט מיר גיב עס מיר, און ער ווייסט נישט צו איך בין טמא צו איך בין ריין, ארט אים נישט עס צו היטן פון טהרה, איז אפילו איך ווייס זיכער עס איז נישט געווען דא קיין טמא, אבער היסח הדעת איז דא געוועזן, מען האט עס נישט געהיטן, און דיע וואס זענען מחמיר בטהרות איז היסח הדעת אויך א טמא. אמר רבי יונתן בן עמרם. רבי יונתן בן עמרם האט געזאגט, נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול, ער האט געוואלט נעמען די וואכעדיגע כלים, מלבושים, און ער האט גענומען שבת'דיגע, ולבשן, און ער האט עס אנגעטון, נטמאו, ווערן זיי טמא. יעצט לערן איך אין די הוה אמינא, ווייל מיר האלטן אז מען היט די זאך ווייל מען מיינט אז ס'איז דיע זאך, דערוויילע ווייזט זיך ארויס ס'איז א צווייטע זאך איז עס נישט געהיטן. אמר רב אלעזר בר צדוק, האט רב אלעזר בר צדוק געזאגט, מעשה בשתי נשים חברות, א מעשה וואס איז געווען מיט צוויי פרויען וועלכעס חברות זענען נישט געווען קיין עם הארצות, זיי האבן זיך געהיטן מיט טהרה, שנתחלפו להן כליהן בבית המרחץ, ס'האט זיי זיך געביטן, אויסגעביטן, זייערע כלים אין בית המרחץ, און יעדער איינער האט געהאט די מלבושים פון דער אנדערע, און יעדער איינער פון זיי איז דאך געווען א שומרת בטהרה, ובא מעשה לפני ר' עקיבא, איז געקומען א מעשה פאר ר' עקיבא וטימאן, און ר' עקיבא האט מטמא געווען. מתקיף לה רב אושעיא, האט רב אושעיא געפרעגט א קשיא, אלא מעתה, לויט דיר נאך וואס דו זאגסט אז א מענטש מיינט ער היט דיע זאך, אז דאס איז דיע זאך, דערוויילע ווייזט זיך ארויס ס'איז א אנדער זאך, איז עס נישט געהיטן, וועט אויסקומען, הושיט ידו לסל, ער האט אויסגעשטעקט זיין האנט צום באסקעט, ליטול פת חיטין, צו נעמען ברויט פון ווייץ, ועלתה בידו פת שעורים, און ס'איז אריינגעקומען אין זיין האנט ברויט פון גערשטן, הכי נמי דנטמאת, וועסטו אויך זאגן ס'איז געווארן טמא? ווייל ער מיינט צו היטן חיטים, דערווייל איז דיע זאך וואס ער מיינט צו היטן איז נישט קיין חיטים שעורים. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הכי נמי ס'איז טאקע אזוי, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט המשמר את החבית איינער היט א פאס. בחזקת של יין, אז דיע פאס איז פון וויין, ונמצאת של שמן, און עס ווייזט זיך ארויס אז די פאס איז נישט פון וויין נאר ס'איז פון אויל, טהורה מלטמא, איז זי טהור פון מטמא צו זיין, זעהט זיך, כאטש ער האט געמיינט דאס איז יין, און דערווייל איז עס שמן. איז די שמירה א גוטע שמירה? פרעגט די גמרא, ולטעמיך, לויט דיר נאך, דו גייסט פון דא א ראיה ברענגען, מען מוז נישט וויסן וואס מען היט, כ'דארף נאר וויסן איך היט דיע זאך, אימא סיפא, זאג מיר די סיפא, ואסורה מלאכול, מען טאר עס נישט עסן, דיע שמן, אמאי, פארוואס זאל איך נישט טארן עסן דעם שמן? אויב דו האלטסט אז מען היט די זאך בחזקת שדבר זה און עס איז א צווייטע זאך איז עס געהיטן, פארוואס טאר מען דאס נישט עסן? און ווען איך זעה מען טאר דאס נישט עסן איז דאך פון דעם א ראיה אז מען היט די זאך בחזקת שדבר זה, איך היט כ'מיין ס'איז יין דערווייל איז עס שמן איז נישט געהיטן. אמר רבי ירמי', זאגט רבי ירמי', דאס וואס דו ווילסט. א ראיה ברענגען פון די סיפא, ווייל אין די סיפא שטייט אסורה לאכול, פון דעם איז נישט קיין ראיה, ווייל באומר, די סיפא רעדט זיך האט געזאגט שמרתיו מדבר המטמאה, איך האב עס געהיטן מדבר המטמאה, אז ס'זאל נישט צוקומען צו דער זאך. אזיין זאך וואס זאל מאכן איר טמא זאל מטמא זיין אנדערע, ולא מדבר הפוסלה, כ'האב עס נישט געהיטן פון א זאך וואס זאל דאס אפ'פסל'ן, איז אין אמת'ן זאגן מיר דאס וואס ער היט עס איז א גוטע היטונג, נאר פארוואס זאגן מיר אסורה מלאכול? ווייל ער האט זיך נישט געהיטן אז ס'זאל נישט ווערן גע'פסל'ט. פרעגט די גמרא ומי איכא נטירותא לפלגא, איז דען פארהאנען אזיין סארט זאך איך זאל עס היטן אויף א האלבע זאך, איך זאל עס נאר היטן אז ס'זאל נישט קומען צו דעם א טומאה ס'זאל מטמא זיין אנדערע, אבער אזיין טומאה וואס טוט עס פסל'ן האב איך נישט געהיטן, איז דען דא אזיין זאך? זאגט די גמרא אין יא, מ'טרעפט אזיין זאך, והתניא, מיר האבן געלערנט, הושיט ידו בסל.

אין דעם סל, אינעווייניג אין דעם באסקעט, והיה בליבו על הסל, און ער האט געטראכט צו היטן דעם סל, ולא היה בליבו על המגרפה, אבער אויף דער מגרפה, אויף די די כלי וואס האט דריי שפיצן מיט וואס מען טוט אן אינעם שטרוי, דאס האט ער נישט געטראכט צו היטן. הסל טהור, דער סל.

ס, ענטפערט די גמרא, אין כלי מטמא כלי, א כלי איז נישט מטמא קיין כלי, דעריבער קען די מגרפה נישט מטמא זיין דעם סל. פרעגט די גמרא וליטמא מה שבסל, די מגרפה וואס איז טמא, זאל מטמא זיין די פייגן וואס ס'געפינען זיך אינעווייניג אין דעם סל? אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, דא רעדט זיך באומר, ער זאגט שמרתי, מדבר שמטמאה. איך האב געהיטן די מגרפה פון א זאך וואס גיט איר טומאה מטמא צו זיין אנדערע, ולא מדבר הפוסלה, אבער איך האב איר נישט געהיטן פון א זאך וואס טוט איר פסל'ען אז איך זאל איר נישט קענען נוצן לכתחילה צו טהרות, אדער ס'איז דער אוכל וואס איז צוגעקלעבט צו דער מגרפה איז נאר פסול און נישט טמא. זעט אויס אז דאס וועט אנרירן די מגרפה אין טהרות טוט עס נישט פסל'ען. זע איך דאך אז ס'איז דא דער ענין מען היט נאר אויף העלפט, מען היט אז ס'זאל דא נישט צוקומען קיין זאך וואס די זאך האט דעם כח מטמא ווען די זאך ס'זאל מטמא זיין אנדערע, פון דעם היט מען דאס. אבער.

מדבר הפוסלה האט ער נישט געהיטן. וואס איז דער חידוש אין דער ברייתא? דער חידוש אין דער ברייתא איז אז ס'איז דא דער ענין שמירה לחצאין. מכל מקום קשה, בלייבט דאך שווער, דא שטייט דאך טהורה מלטמא. ווען ער האט געהיטן די חביות, ער האט געמיינט צו וויין. דערווייל עס איז שמן, זאג מיר זיין שמירה איז א גוטע שמירה און ס'איז נישט מטמא אנדערע, זע איך דאך אז ער היט די זאך בחזקת אז די זאך איז יין און דערווייל איז עס שמן, איז די שמירה א גוטע שמירה. ועוד מותיב רבה בר אבוה, נאך האט געפרעגט א קשיא רבה בר אבוה, מיר האבן געלערנט מעשה באישה אחת, א מעשה מיט א פרוי, שבאת לפני רבי ישמעאל, זי איז געקומען פאר רבי ישמעאל, ואמרה לו זי האט געזאגט צו אים, רבי, בגד זה ארגתיו בטהרה, דעם בגד האב איך געוועבט בטהרה, ולא היה בלבי לשומרו בטהרה, איך ווייס אז פון די צייט אן ווען ס'איז געווארן געוועבט אין דעם בגד, דריי אצבעות אויף דריי אצבעות וואס איז ראוי צו מטמא זיין, האט אין דעם נישט אנגערירט קיין טומאה. אבער איך האב נישט געטראכט צו היטן, נאר איך ווייס אז ס'האט נישט אנגערירט קיין טומאה. ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה, רבי ישמעאל האט איר געפרעגט בדיקות, באלד האסט נישט געטראכט צו היטן, אפשר האט פאסירט אזוי, אפשר האט פאסירט אזוי, און דו ביסט נישט געווען געהיטן. אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, רבי, נידה משכה עמי בחבל. אין דעם מלבוש האט א נידה נישט אנגערירט, נאר דעם שטריק וואס מען בינדט צו די כלי אריגה האט א נידה צוגעבינדן. און קען זיין אז זי האט מסיט געווען, זי האט געמופט די בגד, און א נידה איז דאך מטמא בהיסט. אמר רבי ישמעאל, האט רבי ישמעאל געזאגט, כמה גדולים דברי חכמים, ווי גרויס זענען די ווערטער פון די חכמים, שהיו אומרים, וואס די חכמים האבן געזאגט, בליבו לשמרו טהור, אויב ער טראכט צו היטן איז טהור, אין בליבו לשמרו טמא, ער טראכט נישט צו היטן איז טמא. זעהט זיך דא פון דער מעשה, אז אויב בליבו לשמרו, ער טראכט צו היטן, אפילו ער ווייסט נישט וועלכע זאך דאס איז, איז אויך דער דין אז ס'איז טהור. שוב מעשה באישה אחת, נאך א מעשה איז געווען מיט א פרוי שבאת לפני רבי ישמעאל, זי איז געקומען פאר רבי ישמעאל, אמרה לו, זי האט געזאגט צו אים, רבי, מפה זו, די טישטעך, ארגתיה בטהרה. פון דער צייט אן ווען ס'איז געווען די גרויס דרײַ אצבעות אויף דרײַ אצבעות וואס ס'ראוי לקבל טומאה האב איך עס געוועבט בטהרה ווייס איך אז ס'האט נישט אנגערירט אין דעם קיין טומאה ולא היה בליבי לשמרה בטהרה נאר כ'האב נישט געטראכט עס צו היטן איך ווייס קיין טומאה נישט צוגעקומען. ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקו, רבי ישמעאל האט איר בודק געווען, ווייל ער האט דאס נישט געטראכט צו היטן, אפשר האט פאסירט אזוי, אפשר האט פאסירט אזוי. אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, רבי, נימא נפסקה לי, ס'האט זיך מיר צעריסן א פאדעם, נאך איידער איך האב עס געוועבט, וקשרתיה בפה. און איך האב עס צוגעבינדן מיט די מויל. וואס איז דא די שאלה? בשעת מ'האט צוגעבינדן איז דאך נאכנישט געווען ראוי לטומאה, דעמאלט איז נאכנישט געווען גרויס קיין שלש אצבעות אויף שלש אצבעות. נאר כ'האב מורא, קען זיין ווען ס'איז געווארן שוין געוועבט שלש אצבעות איז נאך די שפייעכץ געווען פייכט, און די רוק הנידה איז א אב הטומאה. דאס איז די טייטש וואס האט געזאגט וקשרתיה בפה ווען זי איז געווען א נידה. אנדערע לערנען אז דא רעדט זיך נישט וועגן נידה, נאר דא רעדט זיך וועגן צינורות עם הארץ, די שפייעכטס פון עם הארץ. אבער דער רש"י שלאגט עס אפ, ווייל איך מוז דאך זאגן אז די פרוי איז נישט געווען קיין עם הארץ, ווייל אויב זאל זיין עם הארץ וואלט זי דאך נישט געקומען פרעגן אויף טהרות, און אויך עם הארץ איז דאך נישט באגלייבט צו זאגן ארגתיה בטהרה. דארף מען לערנען איז זי געווען א חברה, נאר וואס איז געוועזן קשרתיה בפה, איידער זי האט זיך געהאט גע'טובל'ט לנדתה, נאכער האט זי זיך גע'טובל'ט, האב איך מורא אז ווען ס'איז געווארן געוועבט שלש על שלש איז נאך געווען פייכט די שפייעכץ. אמר רבי ישמעאל, האט רבי ישמעאל געזאגט, כמה גדולים דברי חכמים, ווי גרויס זענען די ווערטער פון די חכמים, שהיו אומרים, וואס די חכמים האבן געזאגט, בלבו לשמרו טהור, אויב מען טראכט צו היטן איז ריין, אין בלבו לשמרו, מען טראכט נישט צו היטן, טמא, איז טמא. וואס זעט מען דא, בלבו לשמרו איז טהור. איך גיי צו מען האט כוונה צו היטן, אבער דער מענטש דארף נישט וויסן וואס איז דיע זאך וועלכע ער היט, ער דארף וויסן ער היט דיע זאך, אבער צו דאס איז וויין, צו דאס איז שמן, דארף ער נישט וויסן. בשלמא לרב אלעזר בר צדוק, די מעשה וואס רב אלעזר בר צדוק דערמאנט, צוויי פרויען ס'האט זיך אויסגעביטן זייערע מלבושים אין בית המרחץ, האט רב עקיבא מטמא געווען, אויף דארט איז נישט קיין קשיא, ווייל כל אחת ואחת אומרת, יעדער איינע האט געמיינט, חברתי אשת עם הארץ, מיין חבר'טע איז א פרוי פון עם הארץ, זי היט סיי ווי נישט בטהרה, ומסחה דעתה מינה. ווען די מלבושים פון די חברטע געווען ביי איר האט זי געהאט היסח הדעת זי האט נישט געהיט לר' יונתן בן עמרם נמי צו ר' יונתן בן עמרם איז אויך נישטא קיין קשיא וואס איז געווען די מעשה אז ער האט געוואלט נעמען בגדי חול און דערוויילע האט ער גענומען בגדי שבת כיוון דכלים דשבת עביד להו שימור טפי. די מלבושים פון שבת מאכט מען דאך א גרעסערע היטן, און ער האט דאך געמיינט אז דאס איז מלבושים פון די וואכן, האט ער זיך נישט אזוי שטארק געהיטן, מסח דעתיה מינייהו, האט ער פון דעם מסיח דעת געווען, לכאורה פארוואס היט מען די מלבושים פון שבת מער ווי די מלבושים פון די וואכן פון טומאה, ווייל אין די וואכן, ס'איז אפשר, אפשר ווייל אין די וואכן ס'וועט ווערן טמא, וועט מען עס קענען טובל'ען, שבת וועט מען עס נישט קענען טובל'ען. אלא לר' יונתן בן אלעזר, ר' יונתן בן אלעזר האט געזאגט, ס'איז אראפגעפאלן פון אים מעפרתו, און ער האט געזאגט צו זיין חבר אז דער חבר זאל עס אים געבן, און דער חבר איז אויך געווען ריין, און דער חבר האט עס אים געגעבן, זאגט ער ס'איז טמא, פארוואס זאל עס זיין טמא? זאל טאקע זיין דער חבר האט עס נישט געהיטן ווייל דער חבר ווייסט נישט צו דער מענטש טראכט אויף טומאה וטהרה, אבער נעביד לה שימור בידיה דחבריה, דער מענטש וואס האט אראפ געלאזט דעם סודר זאל מאכן אויף דעם שימור ווען דאס איז אין די האנט פון זיין חבר. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט. חזקה ס'איז א פאקט, אין אדם משמר מה שביד חברו, א מענטש היט נישט די זאך וואס געפינט זיך אין די האנט פון זיין חבר, דעריבער איז בשעת דער חבר האט עס אפגעהויבן האט ער עס נישט געהיטן, און דער חבר האט עס דאך אויך נישט געהיטן, ווייל דער חבר טראכט דאך, ער הייסט עס מיר געבן ער ווייסט נישט צו כ'בין טמא צו טהור. איז דאך א סימן אז ס'ארט אים נישט צו ס'איז טמא, דעריבער זאגן מיר אז ס'איז טמא. פרעגט די גמרא ולא, א מענטש היט נישט א זאך ווען וואס איז איבער די האנט פון זיין חבר, והתניא מיר האבן געלערנט, הרי שהיו חמריו ופועליו טעונין טהרות, זיינע די וואס האבן געארבעט מיט אייזלען און די ארבעטער האבן געטראגן טהרות, וויין אין כלי חרס. און זיי רירן נישט אָן אין זיי, און כלי חרס ווערט דאך נישט טמא פון אויסענווייניק, אף על פי שהפליג מהן יותר ממיל, אפילו דער באלבאס איז געווען ווייט פון די ארבעטער מערער ווי א מיל ווייט, טהרותיו טהורות זענען די טהרות ריין. ואם אמר להם, אויב דער באלבאס האט געזאגט צו זיי, לכו גייטס, ואני אבא אחריכם, איך וועל קומען נאך אייך, כיוון שנתעלמו עיניו מהן, אזוי ווי זיינע אויגן איז געווארן פארהוילן פון זיי, זיי זעען זיך נישט איינער דעם אנדערן, טהרותיו טמאות, איז די טהרות טמא, מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, וואס איז דער חילוק פון דער רישא, און פארוואס ביי דער רישא זאגן מיר אפילו ער איז געווען ווייט מערער ווי א מיל איז ריין, און פארוואס אין דער סיפא זאגן מיר ס'איז טמא, דארף איך דאך זאגן פארוואס אין דער רישא איז טהור, ווייל אדם משמר מה שביד חברו, איז אין די רישא האט ער עס געהיטן ווען ס'איז געווען ביי זיי אין די האנט. ער א מענטש קען היט יא א זאך וואס איז אין די האנט פון זיין חבר. אמר רבי יצחק נפחא האט רבי יצחק נפחא געזאגט רישא במטהר חמריו ופועליו לכך, די רישא רעדט זיך אז ער האט גע'טובל'ט די מענטשן וואס ארבעטן מיט דעם אייזל און מיט די ארבעטער, דעריבער דארף ער זיי נישט היטן. אין אמת'ן אין אדם משמר מה שביד חברו נאר עס איז אין די ריינע. פרעגט די גמרא אי הכי סיפא נמי, אויב אזוי אין דער סיפא פארוואס איז טמא? זיי זענען דאך ריינע מענטשן. ענטפערט די גמרא אין א, אין עם הארץ מקפיד על מגע חברו, עם הארץ ארט נישט א צווייטער עם הארץ רירט אהן. פרעגט די גמרא אי הכי רישא נמי, אויב אזוי אין דער רישא, פארוואס זאגן מיר אף על פי שהפליג מהם יותר ממיל טהרותיו טהורות, אפשר האט עס אנגערירט א צווייטער עם הארץ? ענטפערט די גמרא בבא להם דרך עקלתון, ער האט געקאנט קומען פלוצלינג וואס זיי וועלן נישט וויסן, האבן זיי מורא לאזן זיי נישט אנרירן קיין עם הארץ, פרעגט די גמרא אי הכי סיפא נמי, לאו אויב מכח דעם זאל איך ביי די סיפא אויכעט מטהר זיין? ענטפערט די גמרא כיוון דאמר להו וויבאלד דער בעל הבית האט געזאגט צו זיי לכו גייטס ואני אבוא אחריכם איך וועל קומען שפעטער, מיסמך סמכא דעתייהו טראכטן זיי אז דער בעל הבית וועט נישט קומען פלוצלינג. ממילא אי אין עם הארץ מקפיד על מגע חברו, האב איך מורא אז זיי האבן געלאזט א צווייטער עם הארץ זאל אנרירן. אבער אין אמת'ן, אין אדם משמר מה שביד חברו, הדרן עלך אין דורשין, הדרן עלך אין דורשין. רש"י, בבא להם דרך עקלתון, כשיכול לבוא עליהם פתאום, ער קאן קומען פלוצלינג דרך עקלתון דורך א קרומע וועג שלא יבינו זיי וועלן נישט וויסן, הלכך דחלי מיניה דעריבער האבן זיי פון אים מורא, הדרן עלך אין דורשין, הדרן עלך אין דורשין. זאגט די משנה, חומר בקודש מבתרומה, די משנה וועט דא אויסרעכענען עלף זאכן וואס קודש איז הארבער ווי תרומה, לגבי די דינים פון טהרה. די ערשטע זאך איז, שמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה, ווען איך גיי טובל'ן כלים וואס איך דארף זיי נוצן צו תרומה, קען איך אריין לייגן כלים, קלענערע אין גרעסערע כלים, אבל לא לקודש, ביי קודש איז נישט אזוי דער דין, נאר איך דארף טובל'ן יעדע כלי באזונדער. די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם טעם פון דעם, ס'איז א מחלוקת אין דעם וואס דער טעם איז לא לקודש. די צווייטע זאך איז אחוריים, דער בעק פון די כלי, ותוך, און דער אינעווייניג, ובית הצביטה און די הענטל בתרומה. בתרומה ווערט די כלי איינגעטיילט. אין דריי חלקים, דאס הייסט דריי כלים, א כלי וואס מען קען נוצן אינעווייניג, מען קען נוצן די כלי פון בעק, מען קען עס נוצן ביי דעם הענטל, און יעדע תשמיש וואס מען נוצט הייסט א באזונדער כלי פאר זיך, און אויב ס'געווארן טמא מיט א טומאה דרבנן, די הענטל ווערט נישט טמא די גאנצע כלי. כ'מוז זאגן טומאה דרבנן, ווייל טומאה דאורייתא ווערט אלעס טמא. און די אנדער טיילונג אז מיר זאגן אז יעדע תשמיש הייסט א כלי פאר זיך, איז נאר געזאגט געווארן בתרומה, אבל לא בקודש, ביי קודש אז ס'איז געווארן טמא איינס, איז שוין די גאנצע כלי טמא. דער דריטער דין איז. הנושא את המדרס, איינער טראגט א מדרס, א זאך וואס איז געווארן טמא במדרס, א שיך פון א זב, נושא את התרומה, קען ער טראגן תרומה אין א פאס, ווייל דער מדרס קומט נישט אריין אין דעם אויר. אבל לא את הקודש, קודש, טאר ער נישט טראגן אין דער זעלבער צייט ווען ער טראגט די מדרס הזב. נאך א זאך, בגדי אוכלי תרומה, די בגדים פון די אוכלי תרומה, וואס זיי היטן דאך די בגדים בטהרה, ס'זאל זיין ריין. מדרס לקודש, דיע וואס עסן קודש, איז די בגדים ביי זיי ווי מדרס, וואס איז די חומר פון קודש, לא כמידת הקודש מידת התרומה, נישט אזוי ווי איך פיר זיך ביי קודש דארף איך זיך פירן ביי תרומה, שבקודש, ווען איך דארף טובל'ן א זאך איז צו נוצן אויף קודש און די כלי האט קניפן, מתיר, טו איך אויפבינדן די קניפן אויב די זאך איז נאס ומנגב, טו איך עס פריער אפווישן ומטביל, נאך דעם טובל'ען, ואחר כך קושר, נאכדעם טו איך עס צוריק צוזאמענשטעלן כדי ס'זאל נישט זיין קיין חציצה, ובתרומה אפילו ווען די זאך איז צונומען מוז איך עס נישט יעצט טובל'ען נאר קודם קושר, פריער צובינדן ואחר כך מטביל, נאכדעם זאל איך עס טובל'ען. די זעקסטע זאך איז א חילוק כלים הנגמרים בטהרה, כלים הנגמרים ווען ס'איז געווארן די כלי געענדיגט, ווען ס'האט באקומען דעם דין כלי, ווען ס'איז ראוי לקבל טומאה, איז האט מען עס געהיטן בטהרה, צריכים טבילה לקודש, ביי קודש מוז איך עס טובל'ען. אבל לא לתרומה, לתרומה ניט, כ'האב דאך עס געהיטן. די זיבעטע חילוק, הכלי מצרף מה שבתוכו, די כלי טוט מצרף זיין אז ס'איז איין זאך אלעס וואס איז אין די כלי, לקודש, נאר ביי קודש, אבל לא לתרומה. ס'איז דא אסאך שטיקלעך אין א כלי, די טומאה האט אנגערירט איינס, לאמיר זאגן די'ע ווערט א ראשון, איז די צווייטע שטיקל וואס דיע שטיקל רירט אהן דארף ווערן א שני די דריטע שטיקל א שלישי אבער ס'האט זיך א גרעניץ ביז וואו די טומאה גייט ביי קודש איז נישט אזוי ביי קודש איז אלעס אין די כלי וואס געפינט זיך ווערט טמא אפילו ס'האט נישט אנגערירט איין שטיקל די אנדערע שטיקל כ'האב א גרויסע כלי אין דער זייט כלי ליגט איין שטיקל אין די אנדערע כלי ליגט א צווייטע שטיקל. און א טומאה האט אנגערירט דיע שטיקל, איז די אנדערע שטיקל וועלכע די טומאה האט נישט אנגערירט ווערט אויך טמא, ווייל אלעס אין דער כלי ווערט איין זאך, אבל לא בתרומה, ביי תרומה איז נישט אזוי, נאר דיע וואס עס האט אנגערירט ווערט א ראשון, און די צווייטע וואס רירט אן אין איר איז א שני, און די דריטע איז א שלישי, און מער ווי שלישי גייט דאך נישט ביי תרומה. די אכטע זאך איז הרביעי בקודש פסול. אויב א שלישי האט אנגערירט קודש, טוט עס פסל'ען, ווייל ביי קודש גייט עס ביז רביעי. והשלישי בתרומה, ביי תרומה, אז א רביעי האט, אז א שלישי האט אנגערירט תרומה, ווערט די תרומה נישט געפסל'ט, ווייל ביי תרומה גייט עס נאר ביז שלישי, איז א שני האט אנגערירט תרומה, ווערט עס געפסל'ט. די ניינטע זאך איז. ובתרומה, בײַ תרומה, אם נטמאת אחת מידיו, אַז ס'איז געװאָרן טמא אײנס פֿון זײַנע הענט, אַ טומאה דרבנן, װאָס איז נאָר מטמא די הענט, נישט דעם גוף, חבֿרתה טהורה, די צװײטע האַנט איז אָבער רײן. ובקודש איז דער דין, מטביל שתיהן, דאַרף ער בײדע הענט טובֿלען. שהיד מטמאה את חבֿרתה בקודש, אבֿל לא בתרומה. ווייל די האנט איז מטמא די צווייטע האנט נאר לגבי קודש אבער נישט לגבי תרומה, די צענטע חומרא בקודש לגבי תרומה, אוכלים, מען עסט, אוכלים נגובים, עסן וואס איז טרוקן פון אלע צייטן אן, ס'איז נאך נישט אויף זיי ארויפגעקומען קיין וואסער, ס'איז נישט געווארן מוכשר לקבל טומאה. קען מען דאס עסן בידיים מסואבות מיט טמא'דיגע הענט בתרומה בתרומה ווייל די אוכל ווערט דאך נישט טמא ווייל די אוכל איז דאך נאך נישט געווארן מוכשר אבל לא בקודש בקודש אפילו די קודש איז נישט געווארן מוכשר קען איך עס נישט עסן בידיים מסואבות. דער עלפטער חילוק איז, דער אונן, אונן מיינט מען דער טאג וואס איז אים געשטארבען איינער פון די מתים וואס ער דארף אויף זיי טרויערען, און מען מיינט אז ער איז אן אונן ער איז נישט געווארען טמא צו דעם מת און מחוסר כפרה, א זב וואס האט זיך געטובלט אין זיבעטען טאג פון וואס ר'האט געציילט די שבעה נקיים און ער האט געהאט הערב שמש, מארגען הייסט ער מחוסר כפרה. ווייל די גמר טהרה איז אפהענגיק אין קרבן, און ער האט געברענגט מארגן דעם קרבן. צריכין טבילה לקודש, דארפן זיי האבן טבילה לקודש, כאטש דער אונן איז נישט טמא געווארן, און די מחוסר כפורים האט זיך דאך נעכטן גע'טובל'ט און געהאט הערב שמש, אז ער וויל עסן קודש נאכדעם ער האט געברענגט דעם קרבן, מוז ער זיך נאכאמאל טובל'ען. אבל לא לתרומה. אז דער אונן און מחוסר כפורים ווילן עסן תרומה דארף מען זיך נישט טובל'ען, דער אונן האט זיך דאך נישט מטמא געווען, און די מחוסר כפורים איז טאקע געוועזן א זב, ער האט זיך דאך געטובל'ט אין זיבעטן טאג ווען ער האט געציילט די שבעה נקיים, און ער האט דאך געהאט הערב שמש איז ער שוין געווארן ריין, ער האט נאך נעכטן ביינאכט